משה רבינו גייט ווייטער און פארציילט בעצם ווי די אידן קומען שוין אן צו ארץ ישראל, מער ווייניגער מען קען זאגן א סיכום פון די פרק, איז וויבאלד די אידן גייען זיין אין ארץ ישראל דארף מען וויסן וואס איז די יחס, וויאזוי גייט מען זיך אויפפירן צו די אלע פעלקער ארום און ארום, און מען גייט זען יעדע פאלק, יעדע גרופע פון מענטשן וואס דרייען זיך ארום ארץ ישראל האט זיך זיין אייגענע הלכה, ערשטע זאך קומט מען אן צו בני עשו, אדום, און משה רבינו פארציילט אז די אייבערשטער האט געזאגט אז מען זאל זיך נישט אנרירן, מען זאל אל תתגרו בם, מען זאל נישט טשעפענען עשו, מען זאל זיך קויפן אוכל בכסף און אזוי ווייטער, ס'איז נישט עשו'ס פלאץ, דער אייבערשטער האט געגעבן פאר עשו הר שעיר אזוי ווי ער האט געגעבן פאר די אידן ארץ ישראל, ס'איז נישט געווען פאר אונז זיך צו שלאגן מיט זיי. אינטערעסאנט אין פרשת חוקת שטייט א אנדערע מעשה, דארף מען וויסן וואס די תירוץ פון די סתירה. נאכדעם קומט מען זיך אן, עס שטייט מען גייט מען אדורך קראסט ארויס, ס'הייסט מען גייט ארום אדום, מען קומט אן צו מואב, ווייטער זאגט אים די אייבערשטער, נעם נישט אל תצר את מואב, פארוואס? מואב באלאנגט פאר מואב, לוט איז געווען די זיידע פון מואב, די אייבערשטער האט געגעבן פאר לוט די געגנט, ס'דא די גאנצע מעשה, נישט נאר דא און אויך ביי די נעקסטע מעשה, עפעס וועגן די רפאים וואס זענען געווען דארט פארדעם, און די חורים, דאס הייסט וואס ער מיינט צו זאגן איז, אז אזוי ווי די אידן זענען כובש ארץ ישראל זיי גייען עס נעמען פון די כנענים, דאס איז די אייבערשטער געגעבן ברצונו נטלה וברצונו נתנה להם, אזוי אויך עשו האט גע'ירש'נט זיין פלאץ פון די שעיר החורי, די. בני לוט אויך האט גע'ירש'נט זייער פלאץ פון די רפאים, דאס הייסט פון דעם אז זיי האבן כובש געווען זעהט מען אז דאס איז געווען רצון השם, ס'איז געווען יעדע לאנד יעדע יעדע פאלק האט זיך זיין לאנד און ס'באלאנגט פאר זיי און דארף נישט טשעפענען. און דא כאילו איז משה מרמז דא אינמיטן די צווישן נאך די צוויי פעלקער אז מ'איז שוין אנגעקומען צום סוף, ס'הייסט יעצט קומט מען שוין אן צו, ס'איז דורכגעגאנגען די דור המדבר די שלושים ושמונה שנה וואס די אנשי המלחמה זענען געשטארבן יעצט קומט מען אן צו די נייע דור און דא גייט מען שוין אנהייבן יא כובש צו זיין. איז קודם קומט מען אן צו מואב, עה, עמון און למעשה נאך איינס וואס מ'גייט נישט כובש זיין סאו ס'שטימט נישט אזוי גוט אלעמאל מ'איז שווער אביסל דא על כל פנים די עיקר וואס ער וויל מ'גייט אנקומען צו סיחון אבער קודם כל אזוי ווי מואב אויך האט עמון אל תתגר פאר די זעלבע סיבה פארוואס ווייל דאס איז בני לוט ס'באלאנגט זייער ל באלאנגט באלאנגט פאר זיי סיבה פארוואס ס'שטייט דא איז ווייל ס'איז געווען יא דא א חלק פון עמון וואס למעשה האט מען באקומען פון זיי דורך דעם אזוי ווי אונז רופן עמון ומואב טהרו בסיחון וואס אונז גייען זעהן על כל פנים ווייטער די זעלבע זאך די רפאים זענען אויך געווען דארט און זיי האבן עס גענומען מילא לערנט מען פון דעם אז אונז זאלן נישט טשעפענען בני עמון יעצט קומען זיי אן צו ארץ סיחון און ארץ סיחון זאגט אים די אייבערשטער שוין א נייע שוין א נייע סארט א נייע סארט סיריס ס'איז אינגאנצן אנדערש נייע, ראה נתתי בידך את סיחון זאלסט וויסן דא הייבט זיך אן היום הזה אחל תת פחדך דא הייבט זיך אן די נצחונות פון די אידן ס'הייסט אזוי ווי מיר האבן געלערנט כסדר די גאנצע דרשה זעהט מען קלאר אז די כיבוש פון סיחון ואוג איז געווען די ערשטע גרויסע חיזוק קען מען זאגן די מאראל פון די אידן האבן זיך מורא'דיג געשטארקט אז מען כובש געווען סיחון ואוג און שפעטער משה אליין האט שוין געמיינט אז מען קען אפשר קען מען שוין אריינגיין אין ארץ ישראל דאס האט זיי געגעבן א געוואלדיגע חיזוק אז דא הייבט אן די אלע גייען מורא האבן פון די אידן, און משה רבינו פארציילט די מעשה פון וואס איז געווען מיט סיחון, מען האט אים געשיקט מלאכים, דברי שלום, אזוי ווי אין פרשת חוקת שטייט האט מען געטון פאר מלך אדום אויך אזוי על כל פנים, און ער זאגט אזוי ווי בני עשו, ס'הייסט דא פארציילט ער כאילו אז בני עשו אזוי אין חוקת שטייט אנדערש, דא פארציילט ער אז בני עשו האבן אים געגעבן, מען האט אים געקויפט, מען האט געדילט מיט זיי בשלום, כאילו דיפלאמאטיש, מען בעט פון סיחון די זעלבע זאך, און סיחון שטייט א אינטערעסאנטע לשון כי הקשה ה' אלקיך את רוחו ענליך צו וואס עס שטייט ביי פרעה אין ספר שמות אז עס איז געשען אין אנדערע ווערטער עס איז געווען געפלאנט נישט סתם מיר זענען בייז אויף סיחון די אייבערשטער האט דאס געמאכט לכתחילה כדי אז אונז אז נישט וואלט איך געדארפט וואלט נישט געקענט כובש זיין וואלט מען געזאגט אקעי אזוי ווי די הלכה איז וקראת אליה לשלום דעמאלטס וואלט מען געדארפט מאכן א דיל מיט אים יעצט אז די אייבערשטער האט אים מחזק געווען את לבבו יעצט האבן די האבן אונז געמאכט א מלחמה מיט סיחון געגאנגען א מלחמה די מלחמה די בעטל פיעלד איז געווען די פלאץ וואס הייסט יהצה און אונז האבן געוואנען און מען האט סתם געכאפט זיינע שטעט און זיינע בהמות און זיינע נשים וטף און אזוי ווייטער און דער משה רבינו גיבט א מעפ דא וואו ס'איז די מעפ איז וויכטיג ווייל שפעטער גייען אונז זעהן די סוף פון די מעשה איז אז די אידן די בני גד ובני ראובן האבן גענומען די לאנד זיי דארפן וויסן וואו ס'איז בעצם פון ערוער ביז גלעד און אלעס צו געבן נאר ער פון ארץ בני עמון האט מען נישט גענומען פאסט אזוי ווי די אייבערשטער האט געזאגט ארץ בני עמון ס'איז לויט וואס געוויסע מפרשים לפחות לערנען דאס הייסט דא חלקים דא וואס בעצם זענען אמאל געווען בני עמון אבער סיחון האט זיי גענומען שוין ממילא יענץ האט מען יא גענומען איז דאס איז די מעשה פון כיבוש פון ארץ סיחון די גאנצע מעשה אויב מ'וויל סאמערייזן וואס ס'שטייט אין די פרק הגם ס'איז א חלק פון א לענגערע דרשה איז לערנט מען אונז די די זאכן דאס הייסט די פלעצער פארוואס ס'איז דא זאכן וואס זענען נישט כובש די אידן גייען וואוינען עטס זאלסט וויסן ס'דא לענדער ארום ענק, בעיקר עשו, בני עשו און בני לוט, עמון און מואב, מ'טשעפעט זיך נישט מיט זיי, פארוואס? ווייל זיי יעדע איינער זאל האבן א רעכט צו זייער לאנד, און זאל נישט האבן קיין, קען נישט מיינען כאילו ווייל אונז זענען שוואך, און דאס וואס ס'האט גענומען אַכט און דרײַסיק יאר, דאס איז געווען וועגן די עונש, און די רגע וואס ס'איז געווען געענדיגט די נײַן, אַכט און דרײַסיק יאר, האט מען טאקע כובש געווען גאנץ ארץ סיחון, און ס'איז געווען א גרויסער מלך, און מ'האט נישט מורא געהאט און זיי האבן אינגאנצן מנצח געווען און גענומען זיין לאנד.